א גוטן טאג, אונז האלטן ממש ערב יום טוב, די פאסיגע צייט צו רעדן וועגן די פולמוס אין ירושלים, כידוע אז ירושלים איז זייער נאנט צו מיין הארץ, וישוב הישן, און לדאבונינו איז געווען אסאך מחלוקת אין ישוב הישן, איינע פון די שווערערע פרשות וואס איז בכלל נישט באקאנט היינט ביי אונזער עולם, נישט נאר ביי אונזער נאר אפילו ביי די היסטאריאנען וואס נישט באקאנט און נישט נאר דעם נאר נאר אפילו ביי די ביי די משפחות פון די ביידע צדדים ביידע ניצים זיי האבן כמעט נישט קיין שום ידיעה אדער דאקומענטן ארום די פרשה און נישט נאר דאס וויפיל איך האב פרובירט נאכצוגיין ביי די משפחות און זיי לעבן אלע אין כל מיני טעותים און פאנטאזיעס, איז במילא די מלאכת העריכה פון דעם מאמר איז זייער שווער, א', און ב', ווייל אונז האבן כמעט נישט קיין מאטריאל, קיין דאקומענטן ארום דעם, ס'איז זיכער געווען נאך מער, נאך אסאך מער בריוו מיט פאטשקעווילן ארום די פרשה, און מען האט עס פארברענט, מען האט עס, מען האט געזען ס'זאל, ס'זאל נבער ווערן אין די חמץ, און איידער איך גיי, איך הייב אן מוז איך, מוז איך באטאנען איין נקודה, אז נאר נעכטן האט ידידינו הרב משה באבאד מיר געשיקט צילומים פון זייער זייער א הערליכע ארבעט ארום בכלל ארום מאשין מצה באופן כללי און נאך א זייער שיינע פרק געשריבן אויף ירושלים דורך א חשוב'ער אינגערמאן א ידען נפלא ר' יוסף האלבערשטאם, א אייניקל פון קדושת ציון פון באבוב, כ'האב זיך נאר נעכטן געכאפט א שמועס מיט אים, און געזען ער האט א, ער האט זוכה געווען, ער זיצט אין חוץ לארץ און איז זוכה צו פרוסה מצודה על ירושלים, ער האט מצליח געווען צו אריינגיין לעומק ה, לעומק, לעמק הבכא, אקעי. ארום שנת ת"ר איז באקאנט אז די וועלט איז געווארן אסאך מער מתקדם, טעכנעלאגיע, רפואה, און עלעקטריציע שפעטער, און באן, פאבריקן איז איינע פון די פאבריקן וואס איז געהערט צו צו אונז געווען א מאשין וואס א געוויסע געלערנטע מענטש אין פראנקרייך האט עס האט עס אנטדעקט האט עס אנטפלעקט געבויט א מאשין אויף צו באקן מצה. אז מען רעדט היינט מיט א תלמיד חכם וואס טוט אין די סוגיא, איז רעדט ער זיך איין אז די מאשין וואס איז דא היינט אין די בעקערייען איז מיט די מאשין האט מען גערעדט קנאפע הונדערט אכציג יאר צוריק, אבער ס'איז לא קרב זה אל זה בכלל, כלל וכלל. די ערשטע מאשין האט ערפונדן א מכנאי, דאס הייסט איינער וואס האט פארשטאנען אין די מסכתא פון פון בויען מאשינען, א איד, א ערליכער איד אין אלזעס, אלזעס איז דרום צרפת, אין נאך א ערליכע געגנט, און ער האט עס געבויט פאר אים אין שטאט, די שטאט האט געהייסן ראפשוויל, און די צוויי רבנים פון שטאט האבן אים געגעבן א ווארעמע הסכמה, אבער ווי האט אויסגעזען די מאשין? די מאשין האט אויסגעזען זייער זייער פשוט, ס'זענען צוויי גרויסע רעדער, גלגלים, וואס זענען געזעצן אויף צירים, און ס'האט געהאט אזא פליגל און א מענטש האט עס געדרייט, דאס איז געווען די מאשין. יעצט אויף צו פארשטיין וואס דאס מיינט, ס'איז דא עטליכע עבודות אין א מצה, ס'איז דא די עבודה פאר פאר מען האט די מצה, פאר מען האט די טייג, נאכדעם פון מען האט די טייג ביזן אריינפירן אין אויוון איז דא נאך א שלב נאך א צווייטע שלב, דאס הייסט ווען די ערשטע זאך מען דארף מעסטן די קמח מיט די מים, נאכדעם גיסט מען עס אריין אין א כלי, נאכדעם פארקנעט מען עס, און ווען מען האט דעם טייג נאכדעם איז מאכט מען פון דעם א מיירע, קען זיין, און מען שניידט מען שניידט פון דעם שטיקלעך, און נאכדעם מיט א אדער מיט די הענט אדער מיט א שטעקן איז ציט מען אויס מען איז עורך די מצה נאכדעם מאכט מען לעכער אין די מצה דורך געוויסע אופנים און ווען מען האט שוין די מצה מיט די לעכער פירט מען עס אריין אין אויוון פירט עס אריין אין אויוון מיט די הענט און מען נעמט עס ארויס מיט די הענט מיט א כלי דאס איז די צוויי העלפט פון וואס מען האט אלע יארן זיך געפירט, יעצט מען דארף וויסן אז וואס מען זאגט אלע יארן איז נישט אזוי אויסגעהאלטן, ווייל יעדע תקופה האט מען האט מען געהאט אנדערע כלים, מיט אנדערע סארט טייג, מיט אנדערע מיט אנדערע די וואג איז געווען אנדערש, די צורת המצה איז געווען אנדערש, אבער איך האב גערעדט באופן כללי. יעצט וואס איז געווען די פראבלעם? די פראבלעם איז געווען די גרויסע שטעט איז געווען זייער שווער אז מען ארבעט אויף אזא אופן צוצושטעלן אסאך מצות. און וואס גיכער די ארבעט וועט זיין וועט מען אניאגן וועט מען מצליח זיין צו אניאגן וואס מער מצות צו באקן. דערפאר איז דער איציק זינגער האט ממציא געווען די איידיע פון עורך זיין די טייג, און דאס הייסט רידוד אין לשון המשנה, אויף א גיכער אופן, מיט א מעכאנישן אופן, אבער חוץ פון דעם איז אלעס געווען פלעין מיט די הענט. שפעטער, אין די שפעטערדיגע יארן ת"ר, אביסל שפעטער, האבן זיי באקומען איר אז איר די מאשין ארומגעגאנגען איז זייער שטארק נתפרסם געווארן, מ'האט עס אנגעכאפט, מ'האט עס באנומען, ס'האט באקומען א זייער שטארקן גוטן קול, און כאש בשדה קוצים האט זיך עס צושפרייט אין דייטשלאנד און אין פראנקרייך. בראש המסכימים איז געווען די גדולי הדור, אויסרעכענען נאר צוויי פון זיי, די רב פון נערן און די רב פון פיורדא וואס איז געווען איינער פון די ענקים. אכצען יאר שפעטער, אום תרט"ז, איז געקומען א נייער, א פרישער מאשין, און דאס האט א איד אויפגעשטעלט אין גאליציע, אין ווין, ער איז געווען א בעקער, און ס'איז גלייך זיך צושפרייט די מאשין, די נייע מאשין אין גאליציע. נאר דא האט עס, האט עס אנגעצינדן, נישט נאר די מצות, עס האט אנגעצינדן א גרויסע פייער. א פייער וואס די פייער ברענט נאך עד היום הזה. ס'איז געווען רבנים אין גאליציע וואס האבן מעלה געווען הלכה'דיגע שאלות און השקפה'דיגע שאלות. און אין די זעלבע אין די זעלבע מדינה אין גאליציע איז געווען רבנים וואס האבן מתיר געווען און פארענטפערט די הלכה'דיגע שאלות מיט די השקפה'דיגע שאלות. בראש האוסרים איז געווען ר' שלמה קלוגער און ער האט פשטות געשיקט בריוו פאר די רבנים אין פולין גאליציע זאלן שטיין לימינו און ער האט באקומען א שיינע גאלעריע פון רבנים גדולי הדור דער חידושי הרי"ם עם רבינו דער צאנזער רב און נאך. און מאידך גיסא איינער פון די ענקים אין גאליציע רבי יוסף שאול נתנזון שואל ומשיב לעמבערגער רב שוין א גרויסן געמאכט א קונטרס אנקעגן ר' שלמה קלוגער'ס תשובה און צו אים האט מען זיך מצטרף געווען גדולי גאליציע און אונגערן און דייטשלאנד דער כתב סופר נאכאמאל דער ערוך לנר דער רב פון פיורדא ר' וואלף האמבורג דער תפארת ישראל און נאך. און נישט נאר זיי האבן מתיר געווען נאר אסאך פון זיי האבן געזאגט האבן גע'טענה'ט אז ס'איז נאך בעסער ווי די הענט ווייל די הענט וויבאלד טוט מען אויסרעכענען די הידורים פון ביידע פון ביידע צדדים קען זאגן אז שפעטער אן איז די מחלוקת האט צושניטן די אשכנעזישע אידנטום אויף צוויי, די חסידים פון איין זייט וואס האבן זייער שטארק מחמיר געווען, מען קען זאגן פֿינף און נײַנציק פראצענט פון די חסידים אנגענומען דעם דעם איסור אדער די חומרא, און מאידך גיסא די ליטווישע די נוסח אשכנז מער ווייניגער האבן אנגענומען דעם צד ההיתר. די צוויי מחנות האבן ארויסגעגעבן אין די זעלבע יאר תרי"ט לקראת פסח תרי"ט האבן ארויסגעגעבן א יעדע מחנה א קונטרס פאר זיך, די מחנות המחמירים האבן ארויס געגעבן מודעה לבית ישראל, וואס דער עורך דער מוציא לאור איז געווען פון די חשובע רבנים אין קראקע רבי חיים נתן דעמביצער, און פון די צווייטע זייט איז דער שואל ומשיב אליין האט ער געדרוקט זיינע די רבנים וואס זענען געשטאנען לימין, און יעדער קען נאכקוקן און היינט איז דא אזויפיל ספרים ספרי מלקטים די ערשטע מלקט איז די שדי חמד, אים קומט די קרעדיט, און און יעדע יאר קומט ארויס א נייע גלאנץ מיט א נייע א נייע אוסף אויף די סוגיא, און נאכאמאל די די לעצטע וואס איז ארויס כ'ווייס נישט צו ס'איז ארויס די יאר צו פאריאר פון דעם.

וואס איז געווען די בעיקר די טענות פון די פון די אוסרים פון די מחמירים? די ערשטע זאך איז מ'טאר נישט איינפירן קיין נייעס אין אופן פון א קיום המצוה, פארשטייט זיך מ'קען איינפירן נייעס, יא אונזערע תפילין איז נישט די זעלבע תפילין און די ציצית איז נישט די זעלבע ציצית, אבער אין אופן קיום המצוה איז עס דארף עס זיין די זעלבע, איז האבן זיי געהאלטן אז עס דארף זיין אויפן זעלבן מסורת ווי מען האט זיך אמאל געפירט, און די לישה איז א חלק איז א חלק פון פון די עריכת המצה, אויב לישה דארף זיין לשמה איז זיכער און אפילו נישט, איז א חלק פון עריכת המצה. צווייטע נקודה וואס רבי שלמה קלוגער איז מעלה, אז ס'האט צוגענומען פרנסה פון די ארמעלייט, ווייל אזוי האט מען די ארמעלייט געשטעלט אויף א טיש, און רודד געווען די קמח, די עיסה, און יעצט איז דא איינער וואס איז אנטקעגן אלעמען. יעצט איז דא חששות אין חמץ, דאס איז געווען מ'קען זאגן השקפה'דיגע טענות, ווייל עס איז דא עטליכע טענות אין אין חמץ ומצה, די ערשטע זאך עס איז געבליבן שיריים אין די טייג, מען האט עס געדארפט שפעטער, עס איז געווען איין גרויסע טייג, איין גרויסע אזוי ווי א לאקש, און שפעטער האט מען עס געשניטן, יעצט כדי צו מאכן קיילעכיג האט מען עס אראפגענומען, אראפגענומען די עקן, און וואס האט מען געטון מיט די עקן? מען האט עס אריינגעווארפן ווייטער ביי די לישה, איז געווען א חשש אפשר וואס ס'איז שוין צוגעקומען צו די שיעור חמץ. יעצט די לישה וויבאלד ס'איז געווען אין א גרעסערע כלי ווייל מען דארף מען האט געקענט אויפטון מער איז דאס געווען מער ווי שיעור חלה און לכתחילה דארף מען לש זיין ווייניגער ווי א שיעור חלה דאס איז א גרויסע סוגיא בפני עצמו. נאך א טעם איז זאגט ער א השקפה'דיגע טעם אז מ'דארף זיך מוטשען ביים באקן די מצות. כ'פארשטיי נישט דעם טעם, כ'פארשטיי נישט דעם נימוק, ווייל ווער האט זיך געמוטשעט? די ארבעטער האט זיך געמוטשעט, די אוכלי המצה האבן זיך נישט געמוטשעט, די נקודה פארשטיי איך נישט. נאכדעם דארף מען פארשטיין צו די עיסוק פון די פון די ליש פון די פון די רדידה איז מבטל די חמץ כידוע אז כל זמן מ'איז עוסק אין די אין די אין די עיסה ווערט עס נישט נחמץ די שאלה איז צו ס'איז נאר מיט די מיט די האנט צו אויך מיט אזא מאשין. די לעצטע מכשול אין חמץ איז געווען וויבאלד די מאשין די די רעדער פארן זייער גיך גיכער ווי א מענטש קען זיך צושטעלן עס קען זיין אז ס'ווארעמט אן די די טייג. אקעי דאס זענען די חששות פון די אוסרים און פארשטייט זיך די מתירים האבן פארענטפערט און אפגעפרעגט די נימוקים. דאס איז די צילום, דאס איז ממש נדיר ביותר, ס'איז איך ווייס נישט צו ס'איז געבליבן פינף עותקים פון די מחברת, דאס איז פון רבי שלמה קליגער'ס צד, און דאס איז פון רבי יוסף שאול'ס צד, ווי די מתירים, די מתירים מאשין מצה. אין חוץ לארץ האט זיך צושפרייט די מאשין אויף א זייער שטארקן אופן, דאס, און שפעטער אין ליטע אין רוסלאנד, שפעטער אין ענגלאנד, אין אמעריקע, אין אוסטראליע, איבעראל דארט ווי עס איז געווען אידן האבן זיי באשטעלט אדער אליין געמאכט די מאשין, און מיט די צייט די מאשין האט זיך פארבעסערט ווען די יארן למשל נישט נאר די לישה געווען, נישט נאר די רדידה געווען מיט אזא סארט מעכאנישע מאשין, נאר די לישה געווארן איז לש געווען, און עס איז געווארן בעסער און בעסער. אבער, דארף וויסן אז עס איז נישט דא קיין עלעקטרי, יא? עס איז בכלל נישטא קיין עלעקטרי אין די מדינות. דאס איז איינע פון די טעותים פון אינגעלייט היינט. תרי"ט די יאר וואס מ'האט געדרוקט די די צוויי קונטרסים האט דער כתב סופר אריינגעפירט די מאשין אין פרעשבורג, כתב סופר איז געווען מגדולי הדור. און ער שרייבט אזוי, שוין אסאך יארן וואס מען האט געוואלט אריינפירן די מאשין און איך האב נישט געוואלט, פארוואס פון מושך ידי מלחדש חדשות, אבער וויבאלד אין די לעצטע יארן איז די ארבעטערס, די ערליכע ארבעטערס זענען אוועק און עס איז געקומען אזעלכע ארבעטערס, נישט אזעלכע יראים ושלמים, און מ'האט זיך נישט געקענט פארלאזן אויף זיי, זיי האבן נישט געפאלגט די משגיחים, און ס'איז, ס'האט גורם געווען צו אסאך מכשולים, האב איך, האב איך געזאגט אז ס'איז בעסער, בעסער די מאשין. נישט נאר דאס, ער זאגט, ער זאגט, ער ווארפט אריין א שורה אז מ'האט שוין געוואלט נעמען גוים, ווייל אפילו די חברה די לצים זענען האבן שוין נישט געוואלט ארבעטן האט מען גענומען פראסטע גוים און פארשטייט זיך אז דאס איז נישט צו די זאך האט ער מסכים געווען ער מיטן בית דין האבן מסכים געווען צו אריינפירן די מאשין אונז האבן בודק געווען די מאשין פון קאפ ביז פיס. און אונז האבן געבאקן אין דעם, און מ'האט געזען אז ס'איז, אז ס'איז נישטא קיין שום מכשול, און אלעס איז געמאכט געווארן בזריזות, אסאך מער גיכער ווי אונזערע ארבעטער וואס איז געווען ביז יעצט, אבער ער האט ארויסגעגעבן א שורה פון תקנות ס'זאל נישט ארויסגיין שפעטער א מכשול פון די מאשין, און ער שרייבט סוף די תשובה אז פון דא שטעט וואס האבן וואס האבן אנגענומען סיי זיין היתר און סיי די מאשין, דאס הייסט אז פרעשבורג איז געווארן א דוגמא אויף גאנץ אונגערן און ס'איז ביי מיר פשוט, איך האב שוין אסאך חוקר ודורש געווען אין אלע אונגערישע שטעט, ווען אונגערן איז א גרויסע געגנט, אונגערן רומעניע וכו', האט מען גענוצט מאשין מצה בשופי, יעצט דאס איז געווען תרי"ט אין פרעשבורג. אגב יעצט די נייע מהדורא פון די תשובות כתב סופר פון ערלוי האבן זיי איבערגעזעצט אויף לשון קודש די תקנות ווייל ער האט עס געשריבן אויף דויטש ס'איז זייער אינטערסאנט ס'איז כדאי צו כאפן א בליק יעצט וועט מען צוקומען צו ירושלים ירושלים כידוע די ישוב הישן האט זיך געשטעלט תק"צ ת"ר איז שוין דא א רב ר' שמואל סאלאנט, מען שטעלט שוין א בית דין מיט א חדר מיט א ישיבה, און מען שאפט געלט, און עס איז דא א כולל, אבער מאידך גיסא איז דא נייע רבנים וואס זיי קומען ארויף תר"י, קומען ארויף רבנים פון פוילן, בראשם ר' משה לעליווער מיט די האחים הקדושים לבית לעווי, און תרי"ט קומט ארויף נאך אידן פון פוילן און רבינו, אין די יארן קומען ארויף תלמידי חתם סופר, ירושלים איז שוין געווארן א עיר שחוברה לה יחדיו פון כל מיני מדינות איוראפ. איך רעד שוין איך רעד נישט פון די ספרדים, ספרדים איז א פרשה פאר זיך, איך רעד פון די אשכנזישע קהילה וואס ביז יעצט האבן אשכנזים נישט געוואוינט ירושלים. ממש אין די יארן איז ארויפגעקומען א איד פון ליטע, פון מינסק, געהייסן רבי ישראל בן רבי ישעי' אזולאיינער, ער איז געווען זייער זייער א שארפע מתנגד, געווען זייער זייער א שארפע מתנגד, ער איז געווען פון די בויערס פון מאה שערים, ער איז געווען פון די ערשטע מתיישבים פון מאה שערים, ער האט געזעצט א גאנץ טאג טלית ותפילין, ער האט געזעצט און געלערנט, געווען זייער זייער אנגענומען ביי די ליטווישע רבנים, דאס איז נישטא וואס צו רעדן, זיי זאגן איבער איבער זאגן נאר איין איין ציטוט פון די אדר"ת צו זיין איידעם הרב קוק וואס ער בעט פון הרב קוק זאל זאל מקרב זיין רבי ישראל זיין זון, געהייסן רבי יענקל אויך א גרויס תלמיד חכם, שרייבט ער אזוי אויף רבי יענקל וואס זאל ליינען מיין ידיד נפשי ותלמיד חכם גדול מלא וגדוש, והוא בן לצדיק ונשגב בעיניו למאומה בשביל הידור מצוה, דאס הייסט אז ער האט אלעס אוועק געלייגט פאר הידור מצוה, מלבד מה שהיה גדול בתורה, דאס איז דער אדר"ת'ס עדות אויפן טאטן, ער איז פון די וואס האבן איינגעפירט זייער א שארפע קאמף אנטקעגן דאווענען נוסח ספרד, כ'וועל זאגן במאמר המוסגר אז אין תקנות פון מאה שערים שטייט אז מ'זאל נישט בויען א שול וואס דאווענט נוסח ספרד. און אין די מ' יארן איז שוין געווען חסידים אין די געגנט און זיי האבן געוואלט בויען א שול און ס'איז זיי אנגעקומען בדם נפשם כפשוטו, דאס הייסט בייטאג האבן זיי געבויט א וואנט און ביינאכט זענען געקומען די פרושים און עס אנגע און עס חרוב געמאכט. ודי למבין, איז דער רבי יעקב דער א צדיק א קדוש א פרוש, טאמער ס'האט זיך בטעות האט א חסיד געזאגט ויצמח פורקניה, ביי קדיש איז האט ער געווארפן א סטענדער אויף אים, ער האט שוין געזען אז ער שוין מער נישט ער זאל שוין מער נישט אריין קומען אין שול, אקעי איך ווייס נישט וועלכע יאר איז ער אראפ געקומען אבער תרי"ט איז ער שוין דער גבאי פון עץ חיים דאס הייסט אז פון די עמודי התווך פון די ישוב הפרושי תרכ"ג אדער כ"ב פארט ער אין איטאליע און ער ברענגט פון דארט א מאשין א צו באקן מצות, אבער די מאשין האט זיך נישט געהאלטן לאנג, יעצט פון יעצט און ווייטער איך האב נישט קיין שום מאטריאל פון די תקופה, איז א פלא והפלא נישט דא קיין אות אחת פון די תקופה, ס'איז געווען א מאשין דריי יאר יעצט איך האב נישט קיין הסכמות און איך האב נישט קיין התנגדות און איך האב נישט קיין בילד פון די ס'איז א תיאור ווי ס'האט אויסגעזעהן אבי דאס געווען ווער האט עס גענוצט ווער האט עס נישט גענוצט גארנישט דאס איז א פלא פון א זאך מ'רעדט נישט פון ירושלים ירושלים איז א שטאט וואס יעדע קלייניגקייט יעדע חדשות האט אנגעצינדן א פייער און דאס איז זיכער א חדשות אז די פייער ברענט יעצט אין פוילן, און כאילו ס'איז אריבערגעגאנגען שטילערהייט, ס'איז ביי מיר א פלא עצום, איך האב נישט קיין האב נישט קיין שום וועג ווי צו עס פארענטפערן. איז פון וואנעט ווייס איך יא? פון די, כ'האב דאך געזאגט אז ס'איז א מאשין, ער איז געפארן אהין, און די מאשין האט זיך געהאלטן בערך דריי יאר, פון תרכ"ג ביז תרכ"ה ו', פון תרכ"ז איז ער געשטארבן, כ'האב זיין מצבה, און כ'ווייס ווען ער איז אוועק, יעצט פארוואס האט מען א, און פון יענץ מאלט איז נישטא, נישטא קיין מאשין, יעצט פארוואס איז נישטא קיין מאשין, האט געהאט קינדער, אדער א צווייטער האט געקענט ממשיך זיין מיט די מאשין. ווייס איך נישט. די חסידים שפעטער האבן גע'טענה'ט, האבן מעלה געווען א געדאנק, נישט זיי זענען נישט מעלה געווען א געדאנק, זיי האבן קובע געווען אז דער אמרי בינה וואס איז יעצט דער רב אין ירושלים האט עס גע'אסר'ט און דערפאר האט מען עס פארמאכט, נישט ווייל ער איז געשטארבן, נישט ווייל ער איז געווען שוואך אדער קראנק, ווייל דער אמרי בינה האט געהייסן מען זאל עס פארמאכן. דארף וויסן דער אמרי בינה איז געווען פון די ענקי הדור אין פוילן, און ער איז געשטאנען לימין פון רבי שלמה קלוגער האט געשריבן זייער שארפן צעטל, נישט ווייניגער שארף ווי דער צאנזער רב. אקעי, און די חסידים טענה'ן, פערציג יאר שפעטער, אז דער אמרי בינה האט עס פארמאכט. מאידך גיסא, ר' ישראל עוזר'ל ליינער, זיין איידעם האט געהייסן ר' יוסף מינסקער אויך א פרוש מיט א תלמיד חכם, אויפגעשטעלט גאר גאר א שיינע שטוב, ער האט איין טויזענטער אייניקלעך אין ירושלים וואס זיי גייען על דרך התורה והיראה, און ער שרייבט ער איז שוין געווען א אינגערמאן, ער ווייסט קלאר אז נישט נאר דער אמרי בינה האט געגעסן פון דעם, נאר דער זית רענן וואס איז געווען אסאך עלטער פון אמרי בינה. ר' משה לייב קוטנער און רבי זלמן סאלאנט און די אחים הקדושים לבית לוי, רבי נחום מיט רבי יעקב לייב, און דער לעצטער וואס איז מעיד אז ער האט געגעסן, כ'ווייס נישט ווער דאס איז, רבי יודא צבי מעזאגער, כ'ווייס נישט ווער דאס איז, אקעי, אונז האבן שוין פון יעצט, פון די התחלה אן האבן אונז שוין א סתירה אין די אמרי בינה, וואס איז געווען די אמרי בינה'ס מהלך? צו ער האט ממשיך געווען מיט זיין איסור פון חוץ לארץ אהער אדער ניין, דא האט ער געגעסן. אגב, דער רב ישראל עוזר'ל ליינער, דער בעל המאשין פון דער ישוב הישן, ליגט אין די שענסטע חלקה פון ירושלים, ליגט ממש לעבן רב שמואל סאלאנט מיט זיין בית דין, רבי יוסף שווארץ, רבי הירש בערלין געווען א דיין, און נישט נאר דאס, לעבן און רבי משה לייב קוטנער, רבי זלמן סאלאנט, רבי נחום שאדריק און זיינע ברידער, און ממש צו קאפנס פון אים ליגן צוויי חסידים וואס האבן זיך וואס זייערע קינדער זענען געווען די גרויסע לוחמים אנטקעגן מאשין, רבי אריה מרדכי ראבינאוויץ, א אייניקל פון ייד הקדוש, און רבי ברוך בנימין וויינשטאק, וואס האט שפעטער געהאט קינדער אין לעלוב, און ר' דוד'ל בידערמאן איז געווען פון די גרויסע לוחמים אנטקעגן די מאשין. יעצט, ס'איז געווען נאך א רב אין ירושלים, זייער א באקאנטער רב, שמואל סאלאנט, אוואו איז ער געווען? פארוואס ווערט ער נישט דערמאנט אין דעם צעטל? איז דאס א פלא עצום, און שפעטער אין די סמך'ס איז דא סתירות לכאן ולכאן, צו האט יא געגעסן צו נישט געגעסן, ס'איז אזויפיל סתירות, אבער וואו איז ער? ער איז דער רב פון שטאט, ער דארף געבן א, ער דארף שרייבן, ארויסגעבן א צעטל, מען מעג, מען טאר נישט, צו כדאי צו נישט כדאי. און ס'איז ווייטער, איך בין אין זייער גרויסע דילעמא, שפעטער אן איז דא שמועות לכאן ולכאן, און נאכדעם איך גיי מיט דרך המחקר, די שמועה איז דא זייער שווער צו אננעמען, מ'געדענקט נישט וואס איז געווען פאר צען יאר צוריק, קל וחומר פאר פערציג יאר צוריק, בפרט אז מ'ווייסט נישט ווי די מאשין האט אויסגעזען, איז עס בכלל, איז ווי קען מען זיך פארלאזן אויף א היתר אדער אויף איסור, אבער כ'קען איבערזאגן וואס איז דא. און איין שמועה גייט וואס דאס שרייבט בצלאל לאנדא, בצלאל לאנדא האט גוט האט גוט געקענט דעם ישוב הישן, אז רבי שמואל האט געבעטן זיינע צוויי נאנטע מענטשן, רבי אליהו מרדכי אייזנשטיין און נפתלי פרוש, זאלן באקן פאר זיין שטוב מצות מכונה. דאס איז א'. איינס, דאס איז איינס. צוויי, ער האט געהאט א אוראייניקל שמואל אלעזר סאלאנט, ער האט געהערט פון רבי אהרן פרוש, יעצט נאך עד היום בין איך נישט זיכער ווער אהרן פרוש דאס איז, געווען רבי אהרן יענקל פרוש א גרויסער צדיק אבער געווען זייער שפעט, אז למרות וואס רבי שמואל סאלאנט געווען פון די ערשטע וואס האבן מתיר געווען די מאשין, אבער ער אליין האט עס נישט גענוצט, פארוואס? ווייל נישט געוואלט מוציא לעז זיין אויף די ראשונים וואס האבן עס נישט געגעסן. און ס'קען זיין דאס איז מיין אייגענע ווארט וואס הייסט מוציא לעז זיין וויבאלד די פרושים האבן געזאגט אז די מאשין איז אסאך בעסער ווייל ס'איז אסאך מער בזריזות און דאס לכאורה גיבט ארויס א קול א לעז אנטקעגן די מאשין און אגב אין איינע פון די כרוזים פון די חסידים תרס"ח ס"ט שרייבן זיי דעם זעלבן ווארט און איך מיין באלד זעהן די דרכי תשובה איינע פון די צדיקים האט אויך געזאגט אז מ'דארף נישט זיין פרומער ווי משה רבינו. נאך א פלא האב איך וואס איך האב עס יעצט איבערזאגן, ר' עקיבא יוסף שלעזינגער וואס איז געווען זייער זייער פארמישט אין די פרשה פון תרס"ח ס"ט זאגט, ער האט א תשובה, יא, די תשובות זיינע האט מען געדרוקט פאר פאר צען יאר צוריק, דאס איז נייע תשובות, פול פול מיט מיט דימאנטן אויפן ישוב הישן זאכן נקודות וואס. זיכער האט נישט געוואוסט פון דעם, איך מיין איך מיין כמעט קיינער האט נישט געוואוסט פון דעם עד היום הזה פון די התגלות החידושים זיינע, שרייבט ער אזוי, ס'איז נישט געווען אזא מאשין ביז תרס"ו, נאר דער יאר ס"ו איז געקומען די חדשים מיט די מאשין אן א רשות בית דין, איז דאך א פלא וואס הייסט, האט דאך יעצט געזאגט אז תרי"ט איז שוין געווען א מאשין. איז דא זיי ממשיך ר' יוסף כי באמת היתה מכונה קטנה כזאת מקודם בבית אופה אחד מכל מקום אף אחד לא השתמש בה קיינער האט זיך נישט באנוצט מיט דעם וכל בעל נפש סר ממנה. דא איז עפעס אביסל א סתירה דא וואס הייסט אדער קיינער האט עס נישט גענוצט אדער די בעלי נפש האבן עס נישט גענוצט. איך פארשטיי נישט, דא אויף סקולען טו פוינט א קליין מכונה? וואס הייסט א קליין מכונה? ס'איז א מכונה אדער נישט א מכונה? מאי נפקא מינה די גרויס פון דעם. און אויב אזוי, אויב ר' יוסף האט געוואוסט ווי ס'האט אויסגעזען, ווי האט ער געקענט וויסן ווי ס'האט אויסגעזען? און אויב ער האט יא געוואוסט, האט ער געדארפט פארשרייבן די נפקא מינה צווישן ביידע מאשינען, וואס איז געווען דער הבדל? ממה נפשך, אויב מ'האט עס געגעסן און אויב מ'האט עס גענוצט, וויבאלד ס'איז אנדערש, האט ער געדארפט שרייבן אז דאס איז געווען נאר די רדידה, אבער היינט איז דאס מער, ס'איז די רדידה מיט די לישה וכדומה, האט ער עס געדארפט ארויסשרייבן. און ער איז ממשיך און מאריך אין כל מיני צדדי השאלה און כל מיני שמועות, אבער אין די נקודה וואס איז אזוי וויכטיג צו יורד זיין לעומק הדברים, האט ער נישט יורד געווען. לדאבוננו לצערנו הרב, ס'פעלט ביי אונז א בילד פון די מאשין. ס'איז דא א מסורת אז די חסידים שוין יענץ מאל האבן שוין געמאכט ליצנות פון די ליטווישע, און דאס איז ביי מיר ס'איז מיר זייער שווער צו אננעמען, די חסידים זענען יענץ מאל געווען זייער זייער א קליין קליין פראצענט. און האבן נישט געהאט די עזות צו זיך חוצפה'נען מיט די רבנים, אבער די מסורת גייט אז ר' נחום צו ר' יעקב לייב לעווי מיט דיינים האבן געגעסן פון די מאשין, און איינמאל איז געקומען מוצאי יום טוב א חסידישע אינגערמאן און האט געבעטן פון זיי א שטיקל פון די מאשין מצה כדי מען זאל יעצט עסן חמץ, מען דארף דאך עסן חמץ דארף צו גייט אריין אין די די וואכעדיגע טעג, און ער האט אים עס ער האט אים געגעבן. ברוב ענוותנותו כאטשיג ער האט אים געטשעפעט האט ער אים געגעבן, און דעי אברך החצוף האט נישט מוציא שנתו געווען. דעי מעשה האט פארציילט רבי יענקל משה חרל"פ. ס'קען זיין ער האט זיך געטומלט נישט מיט רבי יענקל לייב לעווי נאר מיט זיין משפחה. רבי נחום שאדיקער'ס זון, דאס איז זיין נעפיו, רבי זלמן בהר"ן, ער האט שוין געלעבט אין די צווייטע מהדורה אין תרס ח, און דאס קען זיין אז ס'איז געווען ביי אים, אקעי דאס איז מיין מאמר המוסגר, און פון וואנעט ווייס אונז, כ'האב דיר פריער געזאגט אז אונז האבן נישט קיין שום דאקומענט פון די תקופה. פון די כ' יארן תרל ו, דארף וויסן אלע צייטונגען האבן געטומעלט אין פוילן און רוסלאנד און ענגלאנד אמעריקע אלע צייטונגען יעדע פסח קומען ארויף שווימען ארויף מיט די מיט די שאלה הכשרים דא פרסומת פון הכשרים פון אלע רבנים פון פון די מדינות. תרל ו, ס'איז אינמיטן די די ווארעמע מחלוקת, איינער פון די רבנים פון קאמעניץ, ר' איציק לייבוש בלוישטיין, האט מפרסם געווען א קול קורא פאר די אלע רבנים אין די קהילות וואס זענען מתיר די מכונה, אז זיי זאלן פארשטערקן זייער זייער מהלך אז מען דארף פארשפרייטן די מכונות כדי וואס דא וואס ס'איז דא היינט אין רוסלאנד די אידן ציען זיך אריין זייער ווייט די אידן פארשפרייטן זיך אין אנדערע מדינות אין ענגלאנד און טאמער ס'וועט נישט זיין קיין מאשינען וועט מען נישט קענען אויל און מ'וועט נישט קענען וועט זיי נישט קענען צושטעלן די מצה ווי זיי דארפן לפי די מרחקים פון די מדינות. זיין כרוז, לדעתי האט ער מפרסם געווען שבט תרל ו. באלד מסביר זיין פארוואס זאג איך לדעתי. רבי יחיאל בריל איז געווען איש ירושלים איינער פון די הויפט עמודי התווך פון די ישוב הישן, איז ארויפגעקומען דא אלס אלס בחור'ל תרט ז און ער איז געווען דער מוציא לאור פון די הלבנון, הלבנון איז איינע פון די צייטונגען אין ירושלים, פארגעסן צו זאגן, און די בלוישטיין האט מפרסם זיין קול קורא אין הלבנון, און יעצט אין תר למד יארן האט מען נישט געקענט עס דרוקן אין ירושלים האט מען עס געדרוקט אין חוץ לארץ, אבער יחיאל בריל איז געווען געבליבן ווי דער עורך אונטער די כרוז פון די בלוישטיין שרייבט יחיאל בריל אפאר שורות און פון דעם לעבן אונז, פון די שורות לעבן אונז, שרייבט ער אזוי, עוד זאת חובתינו להודיע, קושט אמרי אמת, כי בעינינו ראינו בירושלים פאר פערצן יאר צוריק, און ס'קומט אויס עקזעקטלי תרכ ג, עושים מצות על המאשין, וואס מען האט עס געברענגט פון טריעסט, עצמו בכבודו פון המאור הגדול הצדיק המפורסם ר' ישראל אוזלאנער, וואס פארן ארויפקומען איז געווען א דיין אין מינסק, און ער אליין האט אויפגעשטעלט די מאשין, און ואחריו רבים יראים ושלמים, ונעשין בזהירות יתירה האבן עס גענוצט, נאכדעם איז ער ממשיך מיט א משפט וואס דאס האט גורם געווען צו א גרויסע גערודער, וואס איז פשט פון אמרי בינו? די אמרי בינה איז דאך געווען פון די רבנים אין ירושלים, און אין חוץ לארץ האט ער גע'אסר'ט און דא שווייגט ער. האט ער געדארפט אסר'ן אדער מתיר זיין? שרייבט ער אזוי, אולי באשר בירושלים ראה בעיניו אופן עשיית המצות במאשין, אין חוץ לארץ האט ער עס נישט געזען, ער האט נאר באקומען די בריוו פון די רבנים, ונודע לו שהמצות נעשו על ידי זריזין וזהירין, אין לו חשש מן החשש חימוץ, שחשש לו על פי השמועה בשנת תרמ ו. לדעתי די שורה די משפט איז די שליסל פון די פולמוס פון די חסידישע פולמוס ס' ג ס' ח ס' ט. אין א האלב יאר ארום אלול תרל ו א האלב יאר נאך די בלוישטיין האט א אנדערע ליטווישע רב, ר' יקותיאל לייב עליאן, געשריבן זייער א לאנגע תשובה, זייער זייער א לאנגע תשובה, אין דעם צייטונג, צו שטיין לימין פון די מתירים, און ער ברענגט א שורה פון גאונים וואס עסן עס בשופי. און דא אויכעט האט יחיאל בריל צוגעלייגט א אייגענע שורה, און איז מעיד אויף די מאשין אין ירושלים, אלע יראי השם קויפן די מצות, און נישט נאר דאס נאר מ'משתתף, מ'איז משתתף ביי די ביי די עריכת המצות, מ'דארף וויסן אז די מנהג הישן אין ירושלים, די ישוב הישן איז געווען אז רוב יראי השם האבן מיטגעהאלטן ביים באקן, דאס הייסט נישט אזוי ווי חוץ לארץ ווען זיי קומען צו צו א מחסן פון מצה און מ'האט עס געקויפט, מ'האט געקויפט די מצה און קיינמאל נישט געזען ווי מ'האט עס געבאקן, ניין, די משפחה איז געקומען אנשים נשים וטף און מ'האט מיטגעהאלטן מיט די מצה, אסאך האבן מיטגעהאלטן בידיים, זיי האבן אריינגעגאסן אריינגעשאטן די קמח אין די מים, אדער כיוצא בזה, אנדערע האבן ריין געמאכט, אבער איך האב עטליכע עדויות פונעם ישוב הישן אז דאס איז געווען די בילד. אגב, דא שרייבט בריל איז איך וויל נאר זאגן אז בריל האט געהאט א קשר אישי מיטן אמרי בינה. דאס איז א'. און די אמרי בינה איז געווען פון די גרויסע בויערס פון ירושלים, און בריל איז געווען ממש א זייער נאנטער מענטש מיט אים, און נאך א מעשה פון די משפחת אזולאינער מיטן אמרי בינה, רבי יעקב גאלדמאן, א יליד פון דעם ישוב הישן, געלערנט אין עץ חיים ישיבה, אין זיינע זכרונות שרייבט ער אזוי, ער איז שפעטער געווען א שרייבער אין עץ חיים. פאר די ערשטע קריג אז יעדע שבת די קאלישער רב די אמרי בינה ירושלים האט גערופן די קאלישער רב פלעגט גיין זיך טובל'ען אין די מקווה אין די חורבה שול דארף וויסן אין ירושלים איז געווען צוויי מקוואות איינע איז געווען א מקוואת אנשים ונשים און איינע איז געווען א מקוואת אנשים די ערשטע מקווה איז געווען אין די חורבה שול און די מקוואות הנשים איז געווען אין תפארת ישראל אין ניסן בק שול איז דער אמרי בינה יעדע פרייטאג פלעגט ער נאך די טבילה פלעגט ער ארויפגיין אין מנחם ציון, מנחם ציון איז די שול אנטקעגן די חורבה שול. א קליין שטיבל אזא. און דאס האט מען געבויט פאר די חורבה, איידער די חורבה איז געשטאנען, און נאך די מקווה איז געווען א הייסע קאכעדיגע מקווה, האט נישט געקענט, געווען אביסל אפגעשוואכט, פלעגט ער יעדע שבת, יעדע ערב שבת זיך אפרוען אין מנחם ציון, וואס איז געווען אין מנחם ציון יענע יארן? ס'איז געווען א מלמד, א זייער א באקאנטער מלמד, ער האט געהייסן ר' מוני זילבערמאן, דער יעקב גאלדמאן האט געלערנט אין זיין כיתה, יעצט ווער נאך האט געלערנט? רבי יענקל ורבי ישראל אזולאיינער. דער רבי יענקל ורבי ישראל אזולאיינער דער בעל המאשין זיינער זי וואס איז געווען זעלבע אין די זעלבע יארן ווי יענקל גאלדמאן. שוין. איינמאל האט ער זיך אנגערופן פאר אים. דער אמרי בינה האט זיך אנגערופן פאר רבי יעקב אזולאינער, זאלסטו וויסן זיין אז די לימוד התורה ביי אייך ליטוואקעס איז בעיני אזוי ווי אפזאגן תהלים, האט נישט קיין שום משמעות ביי מיר, אבער ווען איך הער די געשמאקע לימוד פון רב מוניע, און ס'באקומט פאר מיר אזא זיסקייט, אז איך וויל אים מחבק זיין און מנשק זיין זיי מסיקות התורה אפילו אז א ליטוואק איז אונז לעבן אונזער גאנצע ידיעה איז פון די פון די אוי ספר פון יחיאל בריל אין די צייטונגען אבער אונזער פראבלעם איז אז וויפיל איך האב איבערגעדרייט די וועלט צו טרעפן דעם צייטונג נישטא. איז פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז דא אזא צייטונג. אויב ס'איז נישטא, ווי קען מען מיינען ס'איז אין א צייטונג? ס'איז געווען א רב אין ליטע וואס האט געהאט דעם צייטונג, דער שדי חמד איז באקאנט, איז געווען א מאסף כל המחנות, און ער האט א ערך חמץ ומצה, א מורא'דיגע ערך חמץ ומצה, צאמגענומען, צאמגעווארפן, כל התורה כולה אין די ערך. ער האט געשריבן א סימן, מקדיש זיין א סימן פאר מאשין מצה. דער רב אין ליטע האט אים מעתיק געווען די צייטונג, און ער האט עס געדרוקט, ער האט עס געדרוקט פון אנהויב ביזן סוף. און דאס האבן אונז, איז בזכות די שדי חמד'ס העתק פון די ליטווישע רב, האבן אונז די העתקות פון די צייטונגען. איז איין צייטונג האב איך פון די צווייטע צייטונג, אבער די ערשטע צייטונג, פון ווען איז דאס געווען? ניסן תרמ"ו? יא, קען איך נישט טרעפן, לצערי הרב. דאס איז א נייע בריוו פון שדי חמד צו ר' יוסף זכריה שטערן, יוסף זכריה שטערן איז געווען איינער פון די גרויסע מתירים אין ליטע א רב אין שאוול שרייבט ער אזוי, איך האלט אינמיטן אויסשטעלן דעם מאמר פון חמץ ומצה על המכונה למצות עוררני הרב דטוקמק אלימלך מינער והוא שלח לי הקול קורא און איך האף אם ירצה השם עס אריינצושטעלן. דאס איז די צוויי שורות אין א לאנגע בריוו פון שדי חמד צו רבי יוסף זכריה. אקעי, ווען איז אריינגעקומען די עלעקטרי און בכלל איז אריינגעקומען עלעקטרי תר"מ נ' מאשינען און אין די נו"ן'ען איז שוין דא אין עטליכע פלעצער מאשינען וואס זיי ארבעטן מאשין מצה עס איז אויווענס מאשינען וואס זיי בא וואס זיי ארבעטן אויף לעקטערי אגב ווער ס' ווער ס'וויל זעהן א תיאור אויף דעם איז דא אין רבי עקיבא סופר פרעשבורגער רב זייער שפעט אין די צדי"ק'ס דאכט זיך מיר שטעלט ער פאר ווי די מאשין זעט אויס ס'דא נאך אסאך. יעצט ירושלים האט איז צוריק אויפגעוועקט געווארן די פרשה תרס"ג. נאכאמאל די ערשטע אויבן איז געווען תרי"ט ביז כ ג כ ד. און פערציק יאר שפעטער, ממש פערציק יאר שפעטער, יא, דאס איז כף ג, דאס איז סמך ג, איז רבי יוסף הכהן האלפרין, מען האט אים גערופן רבי יוסל מינסקער, ער מיט זיינע קינדער האבן אויפגעשטעלט א מאשין וואס הייסט מפעל המצות כהן האלפרין, ווער איז געווען דער יוסל מינסקער? יוסל מינסקער איז געווען פון א חסידישע משפחה. און ער איז געווארן דאהי א שארפער שארפער מתנגד, איז ער ארויפגעקומען צוזאמען מיט זיין שווער רבי ישראל אזולאיינער, דער רבי ישראל אזולאיינער דער בעל המאשין, איז ער ארויפגעקומען מיט אים צוזאמען מיט די מאשין, און ער איז אויך געווען פון די ערשטע תושבים אין מאה שערים, גרויסער תלמיד חכם וירא שמים, ער איז געווען פון די מדקדקים, געדאווענט בדקדוק, און ער איז געווען א בעל קורא אין מאה שערים אלע יארן. ער איז געווען פון די ערשטע מלמדים אין מאה שערים, און ער האט געהאט א עקסטערע שיטה ווי צו לערנען חומש נאך דעם נ"ך, נאך דעם משנה און גמרא. ער איז אבי משפחת האלפערין אין ירושלים. למרבה הפלא, כ'האב געהערט פון עטליכע אייניקלעך אז וויבאלד ער איז געווען א קוידינאווער חסיד אינדערהיים האט ער אכטונג געגעבן אויף צוויי חסידישע מנהגים, די אופן פון די כריכות הרצועות התפילין, און געבראקס. וואס הייסט געבראקס? ער האט געמאכט געבראקס אין חליטה, אריינגעווארפן די קניידלעך אין א קאכעדיגע טאפ, וואס לכאורה האט נישטא קיין פראבלעם אין דעם. יעצט די מאשין פון תרס"ג, פארשטייט זיך איז געווען אן חשמל אן עלעקטרי, ס'איז געווען מיט די הענט, יעצט איז נישט קלאר צו די נאר צו די לישה איז אויך געווען מיט די הענט, און צו די הכנסה לתנור איז געווען מיט א מאשין, ביי מיר איז עס נאכנישט קלאר, איך האב א בריוו פון ר' וועלוול מינצבערג ווען דער חסידישער ראב"ד אין אלטשטאט וואס ער שרייבט צו צו איינעם אז ער האט בודק געווען די מאשין ער האט געזען אז ס'איז נישט די די רצועה אוואו די טייג די מצות פארן צו די אויוון איז נישט מחובר צו די אויוון ווען די רצועה ווערט נישט אנגעוואנדן. אבער איך קען נישט ארויסנעמען פון דעם צו ס'איז געווען מיט עלעקטערי צו נישט. לכאורה, לעניות דעתי, ווער איז געשטאנען אונטער דעם צו שאפן די מאשין? דער ועד הכללי, דער ועד הכללי איז געווען דער גרעסטער מפעל אז צו שאפן געלט פאר ישוב הישן, ס'איז געווען מער ווייניגער אונטער די ליטווישע הענט און זיי האבן געשאפט די געלט. די השערה איז געבויט אויף צוויי זאכן, די ערשטע השערה איז אז די אויוון געווען אין זייערע הייזער, אין זייערע חצרות וואס זיי האבן געבויט, פון אפאר פלעצער, און נאכדעם אין די פנקס, אין די דין וחשבון פון ועד הכללי, איז פון די ערשטע יאר אן. אין תרס ג איז דא א הוצאה פאר די משגיחים פארן טאנען. איז לכאורה איז איז. און זיי זענען געשטאנען אונטער דעם, ביז ווען האט מען געצאלט, ביז ווען האט דער ועד הכללי געצאלט פאר די השגחה ביז תרפ ד, דאס האב איך געטראפן א בריוו פון הרב קוק וואס ער שרייבט ער איז געווארן תרפ א רב, ער שרייבט צו די ועד העיר תרפ ד אז די יאר הערט מען אויף צו שטיצן צוליב א געוויסע סיבה, אונז האקן אפ אונזער השגחה אויף די טאנק. די רבני הפרושים נישט נאר זיי האבן געגעבן א הכשר, נאר זיי האבן געהאלטן אז ס'איז בעסער. פריער דערמאנט רב זלמן בהרן און די גרויסע בויערס פון שטאט, זייער מדקדק אין מצוות, ער מיט זיינע קינדער, מיט זיינע איידעמעס, מיט זיינע פלומעניקעס, האבן געהאלטן אז ס'איז אסאך מער, אז ס'איז אסאך מער, אז ס'איז אסאך מער מהודר. נישט נאר דאס ס'איז דא א שמועה רב זלמן בהרן ווי חסידים האבן געטשעפעט און ער האט געזאגט נעמט זיך פאר זיינע קינדער נעם נעמט זיך נישט צום הארצן פון די קנאים וואס זענען אקעגן אים. כ א אדר תרס ח איז דא א נייע צעטל פון דעם ליטווישן בית דין. זיי האבן בודק געווען די מאשין און זיי שרייבן אז כל סדר האפי' על המאשין היא ביתרון הכשר אף למהדרין מן המהדרין, בלי חשש כלל. און רב שמואל סאלאנט האט אונטערגעשריבן דברי הבדץ זענען צורירנד חיזוק ויכולים לסמוך עליהם. אבער די חסידים האבן עס נישט געקענט איבערטראגן, די חסידים האבן פון די חסידים באקומט מען א אנדערע בילד, און דאס זאגט א זאך וואס איז מיר זייער שווער צו פארשטיין. פשטות אויב ס'איז געווען א מאשין אין תרי ח תרכ ג איז רבי שמואל האט עס גענוצט און אנדערע האבן עס גענוצט פון די ליטווישע וועלט, און דא ס'זעהט אויס אזוי ווי זיי שרייבן אז ס'איז נישט געווען קיין מאשין, און אפילו ס'איז געווען האט מען עס נישט גענוצט, און דאס האט געהאט השפעה אויף די רבנים אין חוץ לארץ. רבי עקיבא יוסף'ס תשובה האט ער געשריבן די יאר תר"ס די זעלבע יאר וואס דער בדץ האט געשריבן א הכשר שרייבט ער אזוי היו אשר שמחו עליה כמוצא שלל רב אה! ס'איז א גליק אז אסאך בעסער ווי די האנט מצה. וסיפרו לי בבית המדרש כמה טובה היא, כמה טובה היא. מ'דארף וויסן, ר' עקיבא יוסף שלעזינגער האט נישט געדאווענט אין די חורבה שול, ער האט געדאווענט אין תפארת ישראל שול, טאמער ער האט געוואוינט אין די נייע שטאט האט ער געדאווענט אין בית ישראל. פארוואס איז עס בעסער? ווייל ס'גייט ארויס אין אפאר מינוט גייט שוין ארויס די מצה. אבער אזוי האט איינער זיך אנגערופן. אבער תוך כדי דיבור קומען א אנדערע תלמיד חכם ירא אלקים זאגט ניין ס'איז א גרויסע מכשול פארוואס ווייל די ראד פארט זייער גיך און מ'קען נישט אריינפירן אין אויוון אזוי גיך די אזוי פיל מצה און ס'ליגט אויפן טיש ליידיג. און נישט נאר דאס, נאר ער זאגט אז ס'ליגט אויף די רצועה לעם די תנור ווערט עס אויסגעטריקנט. ס'איז אויך א חיסרון. נאכדעם האט ער געטראפן א חיסרון אין מאכן די לעכער. נאכדעם זאגט ער מ'קען עס נישט ריין מאכן.

בוקה ומבולקה וואס יעדע צד איז מפרסם אז די עובדות פון די פריערדיגן דור איז אזוי ווי אונז, די צד החיובי שרייט אז די אלע רבנים האבן עס געגעסן און די צד השלילי שרייבן אז קיינער האט עס נישט גענוצט, ווער איז געשטאנען בראש פון די פון די צד החסידי צד המחמיר איז לדעתי דאס איז א השערה אז בראש המערכה איז געשטאנען ר' דוד'ל בידערמאן, ר' דוד'ל בידערמאן איז געווען פון די גרעסטע בועז ער איז געווען שוין אין די צדקות און אין די גדלות פון די גרעסטע בועז אין די חסידישע קרייז, איבערגעגעבן בלב ונפש פאר עדת החסידים, און האט געהאלטן בגאון ביד רמה די חסידישקייט, ער האט זיך נישט געשעמט פאר קיינעם, און ס'איז שווער צו אריינגיין אין פרטים אבער איז נישט דורכגעקומען מיט די מיט די פרושים. די צווייטער רבי עקיבא יוסף שלעזינגער. דער דריטער דער באכטער רב, באכטער רב איז נישט אזוי באקאנט, איז געווען א תלמיד פון צאנזער רב, זייער שארפער צאנזער חסיד, און איז ארויפגעקומען דא בערך תר מ, האט איבערגעלאזט גאר גאר א שיינע משפחה, און דאס זענען אין פשטות די הויפט פון די ראשי המערכה אנקעגן דעם מאשין, באלד וועט מען טרעפן נאך. א איינציגע טעג נאכדעם וואס דער בית דין פון די פרושים האבן ארויסגעגעבן דעם הכשר, פיר טעג שפעטער אין כ ד אדר האט דער חסידישער בית דין ארויסגעגעבן א שארפן צעטל אז פארקערט מ'טאר עס נישט ניצן, און אלע רבנים אין חוץ לארץ האבן גע'אסר'ט די מאשין בסגנון אחד בפה אחד בהחלט גמור, נישט א חומרא נאר ס'איז א איסור גמור, אין אזא פלאץ ווער האט די חוצפה זיך צו ארויסנעמען קעגן זיי? רב סענדער פריינד, דער באכטער רב, איז געווען א בקי אין תשובות דברי חיים, ער האט זיך נישט געשעמט, ברוב עזו וגאונו איז ער ארויפגעגאנגען שבת אין די חורבה שול, ער האט נישט געדאווענט דארט, איז ארויף אויף די בימה ער האט אויס ער האט אויס ער האט איבערגעזאגט דעם צאנזער רב'ס תשובות כ ג כ ד אויף די בימה און ער האט תובע געווען פאר זיי איר דארפט אננעמען דעם צד האיסור און אפילו פון אייך דאס הייסט פון די ליטווישע פון די מתנגדים איז דא אסאך רבנים וואס האבן גע'אסר'ט אבער דער בית דין פון שטאט איז געבליבן מיט זיינס זיי האבן נאכאמאל איבערגעגעבן א א כתב הכשר. און יעצט הייבט זיך אן די מלחמת הפאשקעווילים, מלחמת הקול קורא'ס, מלחמת הכרוזים. יעצט איך וויל גיין, ס'איז דא א א אוסף פון צעטלעך וואס איז נדיר נדיר ביותר, רוב פון זיי איז כמעט נישט געבליבן נאר איין עותק אין די וועלט, און פארשטייט זיך אז עטליכע זענען נישטא. מען קען נישט מען קען נישט וויסן וויפיל ס'איז נישטא, ווייל אונז האבן זיי נישט. אקעי די ערשטע צעטל לעניות דעתי וואס מ'האט געדרוקט איז הנה איזה אנשים הביאו מאשינען לאפות בהן מצה ולמכור ולהכניס לבעלי בתים בירושלים. הנה איזה אנשים. יעצט ר' דוד'ל איז געשטאנען אונטער דעם, ס'קען זיין ער האט געבעטן ר' דובטשע שובאקס זאל שרייבן, דעם צעטל, דעם דעם כרוז, ר' דובטשע איז געווען דער ראב ד פון די בית דין, פון דער חסידישער בית דין, און ס'קען זיין ער האט עס געבעטן אויך ר' בצלאל דיין, בצלאל בערנשטיין, זייער א באקאנטער חסידישער רב, ער איז געווען א חבר הבד צ. וואס שרייבן זיי אין דעם צעטל? אה, פאר דעם, פאר דעם, פארן שרייבן. פארן שרייבן דעם צעטל רב דוד'ל האט געמוטשעט אז מען זאל שוין שרייבן א צעטל, יעצט דער רב דער דיין איז געזעצן נאך מיט טלית ותפילין אין שול, ער האט אים געזאגט יעצט שרייבסטו מיט אז דו גייסט נישט אהיים, דו טוסט נישט אויס די טלית ותפילין, איז מיט די טלית ותפילין שטעלסטו אויס דעם נוסח הצעטל און מען שיקט דאס גלייך אין חוץ לארץ וואו ס'ברענט א פייער, און מען דארף באקומען א המלצה און הסכמות פון די רבנים אין פוילן. יעצט די צעטל איז זייער א אינטערסאנטע צעטל, איז די נוסח פונעם צעטל איז זייער אינטערסאנטע צעטל, הנה איזה אנשים, וואס מיינט הנה איזה אנשים? זעט אויס לכאורה אפשר אפאר ליידיגערס האבן געברענגט א מאשין, איז כאטשיג רב יוסף שאול האט מתיר געווען, אבער כידוע אז רוב גדולי ישראל האבן גע'אסר'ט, און ס'איז דא אין ירושלים אזעלכע וואס זיי וואס זיי וואס זיי נעמען אן די עדה און אזעלכע אן אנדערע עדה, אבער ס'איז שוין פופציג יאר וואס ס'איז שוין נתפשט דער איסור, און און די און די וועלט האט עס אנגענומען. כאטשיג פאר פערציג יאר צוריק געווען איזה יחידים וואס האבן גענוצט די מאשי מאשין, אבער דאס איז נישט קיין מקום להקל, ירושלים איז א איז א מקום שהחמירו בו. און פארוואס? ערשטנס דער רב דער אמרי בינה וואס איז געווען רב אין ירושלים האט געשריבן אן איסור. אויב ער האט געשריבן אן איסור איז דער איסור חל אויפן שטאט. אבער זיי שרייבן נישט אז ער האט געשריבן אן איסור אין חוץ לארץ. זיי שרייבן ער האט געשריבן א איסור, אבער דער איסור געשריבן אין חוץ לארץ, דא האט ער גארנישט געשריבן. נאכדעם שרייבן זיי, און זיי קומען מיט א נימוק מיט א חידוש אז ירושלים, וויבאלד ס'איז א מאסף כל המחנות, ס'קומען דא פון אלע שבטים, איז דארף מען מחמיר זיין אלע חומרות, ס'דא אזא ירושלמי אין פסחים, ס'נוגע יעצט טאקע פסח, אז ירושלים האט מען מחמיר געווען צוויי חומרות,

אזא חומרא, יעצט עס איז זייער מאדנע צווישן מיר מיט אייך וואס מיינט ירושלים? איז עפעס א דין ירושלים? נישט קיין דין ירושלים, ס'איז א דין אין א שטאט וואס איז מאסף כל המחנות, וואס איז א יעדע שטאט איז זיין אזוי אויף אזא אופן, נאכדעם ס'נישט נישטא אזא הלכה, נישטא אזא הלכה, נישטא אזא, נישט, און עס ווערט נישט געברענגט אין די ראשונים,

א פלאץ א ארט ס'דא צוויי בתי דין איז נישטא קיין לא תתגודדו און אם כן ענליכע ענליכע דא ענליכע דא וואס אויף ווען מצאנו ידינו ורגלינו יעדער איינער זאלן פירן זיך ווי מיר איז אז ס'דא צוויי קהילות קען יעדע קהילה זיך פירן ווי ווי זיין מסורת איז ווי אזוי נאכדעם זענען זיי ממשיך מעתה זענען ממשיך אז אלע ערליכע אידן האבן קיינמאל האבן עס קיינמאל נישט געניצט.

די אשכנזים וכל החסידים נזהרים ואוסרים מטעם חמץ גמור און דאס איך הייב נישט אן צו פארשטיין וואס ער זאגט דא. ווער זענען די גאונים? דערווייל איז דא דערווייל נאך קיינער נישטא זיי האבן ארויסגעשיקט א צעטל נאכדעם איז דא די בריוו פון אבני נזר אבער יעצט וועלכער גאון האט געזאגט אז ירושלים האט באקומט א אנדערע דין, און פארוואס זאל ירושלים באקומען א אנדערע דין? דאס פארשטיי איך נישט. ולכל אנשי ירושלים איז דא א איסור, משום לא תתגודדו מפני המחלוקת, ווייל אלע קומען אן דא אין שטאט. יעצט אלע פשוטע אידן וואס זיי קומען ארויף פון פוילן, וויבאלד זיי קומען ארויף פון א מקום שהחמירו בו, און דא קומען זיי ארויף, פארוואס קומען זיי ארויף אין ירושלים? לקנות שלימות, און דאס איז פשוט אז זיי דארפן ממשיך זיין מיט זייער מסורת פון פון אסר'ן די מאשין, זיי זענען מסיים אפילו די מתירים דארף אויכעט מחמיר זיין. ווייל רובא דרובא דעלמא געהערן צו די יראים וואס זענען מחמיר. זענען אונז פונה צו די רבנים מחוץ לארץ, איר זאלט זאגן אייער דעת, און טאמער מען וועט חס ושלום שווייגן, עלן ארויסקומען די עזי פנים און אריינפירן אין די מקום הקודש די זאך די חוצפה פון די מאשין. נאך א נקודה שרייבן זיי אז אויב אלע עסן מאשין וועט נישט בלייבן פאר די חסידים א האנט מצה ביי די האנט ווייל די מאשינען בעקעריי דארף האבן רווח אז ס'האט נישט קיין רווח ס'האט נישט קיין קונים קען זיך עס נישט האלטן. דאס האבן זיי ארויסגעשיקט פשטות ס'נישטא קיין פראבלעם ס'נישטא קיין דאטום דא און נישטא קיין חותם דא. דאס האבן זיי ארויסגעשיקט אדר א' תרס"ח. ווער איז געשטאנען אונטער דעם? ווער האט דאס געשיקט? איז דאס ליידיג א ליידיגע צעטל? אבער ס'איז געבליבן צוויי תשובות פון רבנים מיט די נעמען. לכבוד דער און דער, אזוי ווי דו האסט מיר געפרעגט די שאלה ענטפער איך די תשובה. איז דער ערשטער איז דרכי תשובה, תרס"ח, האט ער זיי געענטפערט, ער שרייבט לכבוד ר' דוד בידערמאן און זיינע מענטשן. אין די זעלבע יאר האט געענטפערט ר' משה נחום ירושלימסקי, זייער א באקאנטער רב אין רוסלאנד, רב פון קעלץ, א חסידישער רב, א טשערנאבעלער חסיד, ער האט ארויס האט געשריבן הונדערטער תשובות, און ער שרייבט א גאנצע רשימה, נישט נאר ר' דוד בידערמאן, נאר ר' דובטשע שובקס, געווען דער ראש בית דין, הצדיק המפורסם ר' עקיבא יוסף שלעזינגער, הרב החסיד מאיר אדלער, מאיר אדלער איז געווען א שוואגער מיט ר' דוד בידערמאן, רבי יצחק דער זון פון מהרש"ם, אריבערגעקומען דא. סוף די מנין און הרב הגאון הצדיק ר' יוסף משה הלברשטאם יוסף משה הלברשטאם איז געווען א פלומעניק פון צאנזער רב די פינף אידן האבן עס ארויס געשיקט זעקס אידן האבן ארויס געשיקט דעם בריוו אין חוץ לארץ דער ערשטער וואס האט געענטפערט איז געווען דער סאכאטשאווער דער גאון הדור אין פוילן

ואפילו הנוהגים היתר ביוסף הקיצור אויף איסורים בהם להם בארץ ישראל דאס איז ער האט אנגענומען די נימוק אז ירושלים האט א עקסטערע דין נאר דא זאגט ער נישט ירושלים ער זאגט ארץ ישראל דאס דארף מען פארשטיין און ער איז אזוי מחמיר אפילו מי שכבר קנה מהמאשין אסור להסתפק ב... דאס הייסט אפילו אז ער האט הפסד א הפסד אין ממון. גלייך ווען די חסידים האבן עס באקומען האבן זיי געדרוקט דעם צעטל און באקומען א המלצה פונעם גדול הדור אין פוילן, און זיי שרייבן אז זיי באקומען נאך בריוו, אבער יעצט מען שיקט ארויס זייער שנעל אז דער עולם זאל וויסן אז ס'איז א איסור חמור. און דא שרייבן זיי אז נאכן דרוקן די בריוו באקומען נייע נאך תשובות פון די נאך רבנים אין פוילן און שפעטער וועט מען דאס דרוקן ווען מ'וועט שוין האבן א גאנצע רשימה. יעצט, ס'קען זיין אז די פרושים האבן ארויסגעגעבן א קול אז די בריוו איז מזויף. איך האב נאכנישט מצליח געווען צו לייגן האנט אויף די כרוז, אבער לפי די פאטשקעווילן די כרוזים שפעטער, קען מען זעהן אז ס'איז געווען אזא קול, און זיי זאגן א גאנצע צייט אז דער בית דין, דאס איז דער חסידישער בית דין, האט עס מאשר געווען די חסידים. אז די מעשה איז געווען בפנינו נכתב ונחתם. נאכדעם האבן זיי ארויסגעגעבן זייער א שארפע צעטל דערצו, לפקוח עיניים עיוורות, עפענען די די פארשטאפטע אויגן, פון צוויי זייטן, די ערשטע זייט איז זייער זייער א שארפע התקפה אנטקעגן די צד הפרושי. פשטות אנטקעגן א געוויסע פאשקעוויל וואס איך האב נישט געטראפן. ס'איז געווען א איש המוני, עפעס אזא פראסטער מענטש, וואס האט פרובירט צו ווארפן זאמד אין אונזערע אויגן מיט כל מיני קשרים שקרים הבל ורעות רוח. פשטות מיין איך אז אז זיי מיינען די בעל המאפיה ר' יאסל מינסקער ווען זיי זאגן אז די אין די צעטל שרייבן די חסידים אז קיין איינער האט נישט גענוצט די מצה. נאכדעם וואס ער רעכנט אויס די רבנים אין חוץ לארץ וואס האבן גע'אסר'ט די מאשין, שרייבן זיי ווער קען האבן א חוצפה עזות פנים ארויסצוגיין קעגן זיי? אבער ס'איז דא ירושלימער רבנים? זאגן זיי, רבי שמואל סאלאנט האט איבערגעגעבן א מעשה אז רבי ישראל סאלאנטער איז געווען אמאל אין האלבערשטאט, האלבערשטאט איז אין דייטשלאנד, ער איז געווען איז איינגעשטאנען ביי ראש הקהל, איינער פון די גבירים פון שטאט, אויף א לענגערע צייט, עס איז געקומען פסח האט ער נישט געוואלט איינשטעלן א גרוס, און האט גענוצט מאשין מצה, כדי מען זאל נישט זאגן אז איך האב מתיר געווען מאשין מצה, האט ער נישט געוואלט איינשטעלן, ס'איז אביסל מאדנע, יא מען קען זיך פארשטעלן אז דער גביר פון האלבערשטאט איז נישט געווען דער גרעסטער ירא שמים, סאו וואלט איך געזאגט אז דערפאר איז ער אוועק פסח פון אים. נאכדעם שרייבן זיי אזוי, האיש הזה מדפיס שקרים, ער דרוקט סתם ליגנט, ער זאגט אז די מאשין איז שוין געווען פאר פערציג יאר צוריק, אבער ס'איז נישט ריכטיג, די מאשין מכונה כזאת לא היתה מעולם בירושלים. וואס איז מכונה כזאת? וואס איז מכונה כזאת? ממה נפשך. אויב א מאשין איז אסור, איז עס אסור. אויב ס'איז מותר, איז וואס איז איז וואס משנה צו די לישה איז איז מכני, און צו נאר די רדידה איז מכני. די גרויסע דיפערענץ זעה איך נאך נישט. ס'איז געווארן אביסל בעסער. בעפאר בעפאר די היתר איז געווארן אנדערש, נאכדעם שרייבן זיי אזוי, נאך א ליגנט שרייבט דער דער איש אז דער דער קוטנער רב רבי משה לייב קוטנער איינע פון די ערשטע רבני ירושלים האט עס געגעסן שומו שמים תהילה לקל זקני עירנו חיים וקיימים און זאמלעך די עלטערע אידן פון דעם דור פון יענעם דור והמפורסמות אין צריך ראיה אז דער גאון איז געשטארבן דער קוטנער רב איז געשטארבן האט דער חדר געברענגט דעם דעם מכונים עס ווער ווערט די ווערטער איז פון מי אבי יוסף עס קלעפט זיך נישט א ווארט צו א ווארט וואס הייסט זיי לעבן נאך וואס הייסט זיי לעבן נאך דו ווייסט נישט ווען ער געשטארבן איז איז א מצבה דא ער איז געשטארבן תר כ ה וואס דארף מען האבן עדים וואס זיי געדענקען אים אין אויב ער געשטארבן תר כ ה יא, און די מאשין ארבעט שוין פון כ ג, און וואס שרייבן די חסידים אז עס געווען פארדעם? עס נישט געווען פארדעם, עס געווען פונקט אין די יארן, ער האט געלעבט פונקט אין די יארן, דאס איז א ממש א, איך פארשטיי נישט וויאזוי מען קען שרייבן אזעלכע ווערטער. נאכדעם שרייבן זיי אזוי, כידוע אז די אמרי בינה האט גע'אסר'ט די מאשין מצות, און יעצט קומען זיי אויף מיט א ליגן און זיי זאגן אז ער האט חוזר געווען.

די דעם בריוו דעם שארפן בריוו וואס האט מחזק ר' שלמה קלוגער איז י ח א יאר ארום איז ער ארויפגעקומען ירושלים און די פאבריק האט זיך אנגעהויבן תר כ ג און עס האט געארבעט דריי יאר און וואס זאגן זיי די אמרי בינה האט עס פארמאכט עס איז נישט פארמאכט. דאס פארשטיי איך נישט. נאכדעם שרייבן זיי דעם ווארט דעם נימוק אז ירושלים דארף מען צאמנעמען אלע חומרות, און אזוי האט גע'פסק'נט אבני נזר. און די צווייטע זייט פון דעם כרוז זענען זיי מעתיק דעם גאנצן בריוו פון אמרי בינה, און איז דא דא א נייע חידוש אז זייער רבי דער רב פון די חסידישע בית דין איז געווען דער תורת חסד פון די ענקי הדור און ער האט עס גע'אסר'ט און ביי אים איז נישט געווען קיין חילוק וואס איז געווען די מאשין צו די לישה צו די מדידה צו אריינפירן מאשין ביי אים יעדע זאך וואס איז געווען שייכות מיט מעכאני איז דאס אסור דאס איז די ערשטע העלפט די ערשטע צד און דאס איז די צווייטע צד. און דאס איז ביי מיר א גרויסע חידוש, און עס איז מיר שווער נאכצוגיין, כמו כן נגבה אתמול עדות כי מורנו ורבינו הגאון הצדיק ותורת חסד צווח ככרוכיא לרוצה לכנוס בתוך התנור שהיה בו מאשין לישה מטעם איז שוין מכונה'דיג, נישט משנה אוואו האט מען זיך אפגעגעבן מיט די מעכאניק.

חתמ'עט נפתלי אמסטערדאם מתלמידי הגאון הצדיק ישראל סאלאנקא. פארוואס איז ער מ. פארוואס שרייבט ער דאס? פארוואס לייגט ער צו דאס? פשט איז וויבאלד די חסידים האבן ארויסגעגעבן א קול אז רבי ישראל סאלאנטער האט נישט געוואלט עסן מאשין מצה, האבן זיי געברענגט דעם תלמיד אז ער האט יא געגעסן. שפעטער האבן די חסידים ארויסגעגעבן דעם צעטל וואס זיי האבן שוין צוגעלייגט נאך א רב וואס האט געאסרט חוץ פון אבני נזר? פיין געלערנטע. לאסור בהחלט המאשין מצות בירושלים. קעגן דעם, דאס איז ממש א טאג נאך א טאג, יעדע טאג האט די דרוקער געהאט פרישע פרנסה. יעצט האבן די ליטווישע ארויסגעגעבן, וואס שרייבן זיי? ניין, נישט ווי די חסידים שרייבן אז קיינער האט עס נישט גענוצט, נאר אלע רבנים האבן עס גענוצט, רבי משה לייב קוטנער. און די קאלישער רב און רבי זונדל סאלאנט און די אחים הקדושים מבית לוי, און דער רב מזאגער וואס איך ווייס נישט ווער עס איז, ויבדל לחיים טובים רב שמואל סאלאנט וכל גדולי עירנו. און דא זענען געווען דריי גרויסע ענקים, דער בריסקער רב און דער לובלינער רב און דער אדר"ת, און קיינער האט נישט גערעדט אנטקעגן די מאשין. איז קוק, קוקט אהער, אונז לעבן יעצט, אונז לעבן היינט, תשפ"ג, וואס איז געווען אין ירושלים? איינער שרייבט אזוי און דער אנדערער שרייבט פונקט פארקערט. די חסידים האבן נישט גע'חתמ'ט אין זייער צעטל, יא? האבן נישט גע'חתמ'ט. פארוואס האבן זיי נישט גע'חתמ'ט? ס'קען זיין וויבאלד זיי האבן זיך געפירט, זיי האבן זיך געהאלטן נאנט צו רבי שמואל סאלאנט, אין כל מיני אופנים געדארפט אנקומען צו טובת הנובלים, קען זיין. זיי האבן נישט גע'חתמ'ט. אבער ס'דארף נאך א הסבר. און קעגן דעם האט דער בעקער ארויסגעגעבן דער זיין צעטל ער דער יאסל יאסל מינסקער דער איידעם פון רבי סרולא זעליינער שרייבט די זעלבע זאך נישט נאר ער שרייבט אזוי נאר ער זאגט היינט אין שעה שלישית שעה שלישית איז ממש נאכן דאווענען דאס איז תנור ראשון האט מען באקן די מצות פאר רבי שמואל סאלאנט און אונז אין אונזער משפחה האט געבאקן פאר אונזער ישראל און פאר אברהם אבינו און פאר אלע צדיקים אין אונזער אויבן האט א הכשר רבי שמואל סאלאנט'ס בית דין נאך א צעטל פון די פרושים צוזאמגענומען אלע רבנים און מתירים אינטערסאנט דא שרייבן זיי אלע ירושלימ'ער רבנים וואס האבן געגעבן א הכשר און דא אין די קליינע אותיות שרייבן זיי אזוי ויבדל לחיים טובים רבי שמואל סאלאנט. אליקים אב"ד הוראדנא, רבי זלמן בהר"ן, און רבי נפתלי אמסטערדאמער, תלמידים רבי ישראל סאלאנטער. וגם בשנה זו האבן אלע געבאקן אין מאשין, און רבי שמואל סאלאנט נישט נאר געגעסן, ער האט זיך אנגערופן אז דער אויבערשטער זאל אונז געבן אזעלכע מצה אין בית המקדש. דאס איז די צווייטע זייט פון די צעטל פון נאך רבנים דורך שטיקער חידושים, נאר צום סוף האט צוזאמגענומען אלע מתירים, דער ברוך בענדיט דער ברוך בענדיט איז געווען דער ספרא דדיינא פון ליטווישן בית דין, אבער ער שרייבט אז וכן רבנים וגאוני ירושלים האבן משתדל געווען אז די מאשין זאל זיין בתכלית ההידורים און אזוי נוצט מען עס, און אזוי אויך די נוסח פון די צעטל האבן באקומען א הסכמה פון בית דין. יעצט לאמיר גיין צו די חסידים. וואס איז געווען די תירוץ פון די חסידים? דאס איז געווען ס"ח. א יאר שפעטער האבן זיי באקומען פינף בריוו, ס'איז א פלא פארוואס נישט מער, און אלע פינף קען זיין יא באקומען מער, ווייל זיי האבן עס נישט געדרוקט, האבן זייער שארף גע'אסר'ט. דאס איז דער צעטל, דא איין צעטל פון דעם וואס איז געבליבן אין אוסף, אין אוסף שוקן, איך האב עס באקומען פון ידיד נפשי ר' וואלף גוטמאן, דער מנהל און עורך פון אמת וואס געבן ארויס די מונקאטשער ספרים. איז וואס האבן אונז דא דא האבן אונז ס"ח די קורצע בריוו פון סאכאטשאווער שפעטער דא א לאנגער בריוו פון מהרש"ם ער האט מקבל געווען אז ירושלים האט מען עס קיינמאל נישט גענוצט און אזוי טאר מען עס נישט אריינפירן ווייל חכמי ישראל האבן עס גע'אסר'ט בפרט אז ס'הייסט א כותרת, נאך דעם זייער א שארפן בריוו פון בעל דרכי תשובה תרס"ט, אויב דער גדול הדור דער צאנזער האט עס געאסרט און אונז גייען מיט אים, אונז האבן נישט קיין שום רעכט צו מתיר זיין, ווי ווייסט איר אז זיי קענען מתיר זיין? בשום אופן נישט! און איך בין זיך מצטרף מיט דעת האוסרים. נאכדעם די זייער א לאנגע תשובה פון ר' משה נחום ירושלימסקי די זעלבע זעלבע נימוקים. ר' אברהם בנימין קלוגער א זון פון ר' שלמה קלוגער פארשטייט זיך האט זיי געשטיצט. איז די רבנים זאגן אז וויבאלד ירושלים איז געווען א מנהג עס צו אסר'ן, די רבנים האבן גע'אסר'ט, איז ממילא טאר מען נישט מתיר זיין. און דאס איז זייער מאדנע וואס זיי האבן נישט געוויסט אז ירושלים איז דא א רב מיט א בית דין און אפשר איז ער מיט א בית דין דא נאך צדיקים וואס זיי נוצן עס זייער א פלא אז מען האט געקענט צונעמען די ידיעה פון זיי צום סוף האבן זיי באקומען א בריוו פון ראגאטשאווער זייער א פלא'דיגע און חידוש'דיגע בריוו אז ס'פעלט אין לשמה און ס'קען צוקומען צו חימוץ וויבאלד ס'איז דא א ענין צו עסן מצה גאנץ פסח איז נישט נאר ביי ליל הסדר איז דא א פראבלעם נאר אפילו חול המועד איז דא א פראבלעם נאכדעם איז דא בוודאי קרוב להחמיץ און ממילא נישטא קיין שום פלאץ צו מקיל זיין און דא פירט ער אויס א אינטערעסאנטע נקודה אזוי ווי די חסידים בפרט בעיר הקודש ירושלים אשר שם צריך שיחוברו יחדיו כמבואר בירושלמי פלא פלא פון א זאך לכן בודאי צריכין למחות בידו יעצט מסיים זיין מיט דעם, די חסידים האבן געארבעט צווישן זיך, צווישן זיך מחזק געווען אז זיי זאלן נישט נכשל ווערן און קויפן מאשין מצות. ר' סענדער פריינד, דער באכטער רב, האט געשיקט והנה איזה אנשים מביאים מאשינען לאפות צו ר' אברהם לייב ענדע בן הרב החסיד רבי אביגדור מחסידי הצאנזער. דער אביגדור איז געווען א א ירא שמים אין לעמבערג, געווען א שוחט מיט א אנגענומענע בודק, זייער נאנט צו די צדיקים, ער איז ארויפגעקומען זייער פרי, און זיין זון איז געווען ר' אברהם לייב ענדע, ר' אברהם לייב ענדע איז געווען א דזשענק און האט עוסק געווען אין שחיטה, ער איז געווען א באוויסטער שליח ציבור, אין רב שייע בארדאקי שיל, און א תלמיד חכם, און א גרויסער בויער פון שופריה פון ירושלים, אבער שוין געווען פשטות נישט אזוי חסידיש, ווי שרייבט דער באכטער רב, דאס איז די חתימה פון באכטער רב, ידיד אביו זצל, המברכו, אלכסנדר סענדער פריינד, יעצט איך בין געווען די לעצטע פאר צוויי וואכן, אסאך אייניקלעך פון באכטער רב האט איבערגעלאזט, טויזענטער אייניקלעך, און קיינער האט נישט געוואוסט אז ער האט געשריבן עפעס וועגן דעם, דאס איז א גרויסע גילוי דאס האב איך באקומען, איך האב געוואוסט אז ער האט געשריבן, אבער איך האב עס נישט געקענט טרעפן, דאס האב, ס'קען זיין ער האט נאך געשריבן, דאס האב איך באקומען פון פון דעם אינגערמאן ר' יוסל האלבערשטאם, וואס ס'ליגט ביי איינעם אין א אוצר. איז חסידים צווישן זיך האבן האבן זיך מחזק געווען, און למרבה הפלא חודש שבט תרפ"א עפעס האט מען געמאכט האט מען איינגעפירט א החתמה, מ'האט פאר'חתמ'עט די חסידים אז זיי זאלן זיך מתחייב זיין נישט צו נישט צו עסן מאשין מצות, יעצט. ווער האט עס אנגעפירט, ווער האט עס, ווער איז געשטאנען אונטער דעם, איז אין די ירושלימער משפחות ווייסן נישט מיט וועם איך האב גערעדט כמעט מיט אלע משפחות, פון איינעם פון משפחת ראבינאוויץ האט מען געהאט א שמועה אז אז ס'איז געווען ר' דוד'ל וואס האט עס וואס האט עס אנגעדרייט, שרייבן זיי אזוי, כאשר ידיע לכל באי שערי תורת תורתינו הקדושה, כי רבו האוסרים על מצות הנקראים מאשין, און דאס זענען אונזערע צדיקים וואס אונז וואס אונז לעבן פון זייערע תורה, און זיי האבן עס גע'אסר'ט כחמץ גמור, און צו אונזער צער, ונתפשטה המכה המהלכת הזאת אויך אין ירושלים. ולא שמה תחתיה אבער אזוי אונז זאלן נישט צולאזן אזא זאך אז די נגע זאל זיך צושפרייטן פון יאר צו יאר, עס וועט נאך קומען א צייט אז מ'וועט בלייבן אן מאשין מצה, אז מ'וועט בלייבן אן האנט מצה, חלילה, און ווער קען נעמען אחריות אויף דעם, לכן קמנו ונתעודד לעמוד על נפשותינו לאשר ולקיים דברי רבותינו הקדושים האוסרים על מצות, ככל חומר האיסור אשר גזרו עליהם. אקעי דאס האב איך געטראפן, דאס איז די צעטל, למרבה הפלא ס'איז נישטא קיין איינער פון די חסידישע באקאנטע משפחות, נישטא קיין בידערמאן, נישטא קיין אייזנבאך, נישטא קיין פריינד, ראבינאוויץ, וכו'. ס'קען זיין אז ס'דא נאך צעטלעך אזעלכע, און נישט געטראפן, יעצט האב איך אינטערסאנטע עובדות, מעשות, מעשה רב, סיי פון ביידע צדדים, אפשר אין א קומענדיגע הזדמנות וועט מען עס אריבערגיין. לעת עתה דארף איך אנווינטשן א כשר'ן פרייליכן יום טוב, נישט נכשל ווערן מיט א משהו חמץ, און זוכה זיין. מ'קען נאך זוכה זיין זיך אנווינטשן צו עולה רגל זיין. אגב, איך האב עפעס א ספק צו מען האט געמאכט א ברכה ווען מען האט עולה רגל געווען. ונזכה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים במהרה בימינו אמן ואמן. כל טוב, א כשר'ן פרייליכן יום טוב.